א גוטן ערב שבת קודש פרשת בשלח, קודם האב איך געוואלט זאגן אז דער שבת פרשת בשלח איז א ספעציעלע שבת ווייל יעצט רעדט מען פון אריבער גיין דעם ים סוף, אריבער גיין דעם ים סוף מיינט מען פרנסה, אריבער גיין דעם ים סוף מיינט מען שידוכים, ס'איז ביזת הים איז געווען פרנסה, און קריעת ים סוף איז דאך קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף, קריעת ים סוף מיינט אויך אז מען זאל אריבערגיין קראנקהייטן, למשל ס'איז דא מענטשן זיי פלאגן זיך אין שפיטעלער טעג, וואכן, חדשים, יארן, אונז זעמיר נישט בארעכטיגט זיי מקצר ימים צו זיין, אבער ס'איז דא א ר"ן ערגעץ, כ'געדענק נישט, איך מיין אין נדרים, אז מען מעג בעטן אז א חולה זאל שוין, ווי מען זאגט, אויסגעלייזט ווערן פון זיינע צרות, איז קריעת ים סוף איז אויך א חלק פון דעם, ווייל מען דארף דורכגיין פון דעם עולם אויף יענעם עולם, על כל פנים מיט תפילה, מיט תפילה מעג מען טון זאכן, ווייל סוף כל סוף מען זעט דאך אז יענער פלאגט זיך. איז למעשה ס'מאכט ס'האט זייער א גרויסער שבת און ס'שטייט פונעם הייליגן ר' אייזיקל זידיטשויבער אז די וואך וואס ס'געפאלט זיך די שירה איז א גאנצע וואך מסוגל פאר אלע מיני ישועות און רפואות און שידוכים סא די וואך איז זייער א חשובע וואך איך האף עס וועט ארויפגיין מיטוואך דער האטליין איז במילא העט מען נאך האבן צייט מיטוואך און דאנערשטאג און פרייטאג און שבת בעטן ביים אייבערשטן אלעס וואס מען ברויך האבן, דער אמת איז קריעת ים סוף איז אלעס אלעס, פארוואס? ווייל א איד באקומט נאר בבחינות פונעם הייליגן באשעפער מיט ניסים נסתרים און אמאל מיט ניסים נגלים,

דאס אלעס טוט דער אייבערשטער, און דאס איז א חלק פון א זיווג, פון א שידוך, ער שטעלט צאם א מוכר מיט א לוקח, און אזוי ווייטער, סאו די וואך איז זייער א געוואלדיגע הייליגע וואך, און מען דארף זיך אויסבעטן אסאך גוטע זאכן, יעצט די וואך האב איך זייער אסאך צו רעדן, כ'האב מוזן איבערלאזן עפעס אויף נעקסטע וואך אויכעט, ווייל מ'קען נישט אזויפיל האלטן דעם עולם, דא האב איך געמאכט. א האטליין אויף קעסטל זעקס און פופציג, וואס דארטן רעד איך וועגן אז ס'איז נישט דא אין אמעריקע קיין כשר פלייש, ס'איז נישט דא אין ארץ ישראל, אין די גאנצע וועלט נישט, עדה חרדית, שמיידעס, ביידעס, רבותי דו עסט פלייש, יעדער כזית האט אין זיך געוואלדיגע איסורים, חלב, נבילה, דם, טריפות, וואס דו ווילסט. איז למעשה, איך האב עס געזאגט פאריגע וואך אז מען האט געכאפט אין סאוט אמעריקע אז און מען פלעגט יעדע נאכט די זעלבע פעקעדזשינג הויז וואס האט געפאקט כשר'ס א גאנצן טאג האט ביינאכט געפאקט טרייפות און עפעס א משגיח איז דארט אנגעקומען און ער האט עס געכאפט און ער האט גערופן שנעל דעם רב המכשיר ער זאל אראפקומען און ס'איז געווארן חושך. יעצט דעם משגיח האט מען געאפערט עפעס, כ'מיין כ'האב געזעהן זאגן הונדערט אלפים, און מ'האט אים אויך צוגעזאגט א רעיז, און זעהט אויס אז ס'נאך דא ערליכע אידן. איך האב אלץ געטראכט אז איך בין אן ערליכער איד, פארוואס מ'האט מיר צוגעזאגט א דירה אין ווילימסבורג, אז טאמער כ'וועל צושפארן דעם האטליין, מ'האט מיר צוגעזאגט. גוטע זאך, מען האט מיך געסטראשעט מיט שלעכטע זאכן, מען האט צוגעזאגט מיר צו ברעכן יעדן שידוך וואס מ'וועט אנטראגן, כ'על אפילו נישט האבן א האל וואו חתונה צו מאכן, מען האט מיך נישט געלאזט גיין זאגן פאר מיין סאחב ר' שלמה אהרן קעלנער מזל טוב אין אין פרדס פייגא, פארוואס? ווייל איך רעד אויף די די די אלע שקצים, עניוועי, מען האט מיר געטון אסאך צרות. אבער כ'האב אלץ געוואונדערט זיך, רבונו של עולם, אז איך בין זיך אזויפיל מוסר נפש, נו, בין איך דאך אן ערליכער איד, ווי אזוי דאס אז איך האב אפילו נישט צו דאווענען אין א שול, זאגט מיר דער אייבערשטער, דו ביסט אן ערליכער איד, דו ביסט א לאו-לייף, קוק אהער, דיר האט עס נישט געשאדט צו פרנסה, דו האסט ברוך השם צו עסן און צו שלאפן, האסט ברוך השם חתונה צו מאכן, ווייסט ווער ס'איז אן ערליכער איד? דוד שווימער, ער איז א דיין געווען ביי די עדה און ער האט געכאפט אז ס'איז געווען, מ'האט אריינגעברענגט פון א טרייפענעם דארף נבילות און טריפות בהמה פלייש, ס'איז געווען פרישע סחורה. און ער האט געוואוסט אז ער האט שוין נישט גע'שחט'ן א חודש אין פוילן, פרעגט ער דעם אראבער פון וואו די פלייש, האט ער געזאגט פון יענעם און יענעם דארף, פרעגט ער ווער ברענגט עס, איך, פרעגט ער נו וויאזוי האסטו די פלאמבעס פון די עדה, האט ער ארויס גענומען א ראול אזוי גרויס ווי א סטירינג וויל און געזאגט וויפיל דו ווילסט אבער, האט מען געאפערט דעמאלטס דעם דוד שווימער'ן הונדערט טויזענט דאלער, מען האט שוין געהאלטן ביי צוויי הונדערט און פופציג טויזענט דאלער, מען האט אים געאפערט. מאך א שווייג, און אין די זעלבע צייט האט מען אים אויך געזאגט דארפסטו יעצט חתונה מאכן א טאכטער און מ'עט דיר העלפן און מען וועט און מען וועט און מען וועט און זיי וואלטן אים געהאלפן, למעשה האט ער מקיים געווען קנאת השם צבקות און ער האט געזאגט איך פארקויף נישט כלל ישראל, און ער איז ארויס מיטן אמת, מען האט אים אנגעטון צרות, מען האט אים ארויסגעווארפן פון צו זיין א דיין, מען האט אים אפילו געמוזט צאמשטעלן אויף צו עסן, נישט אויף חתונה צו מאכן, אויף צו עסן. אים ארויסגעווארפן מיט בזי בזיונות, און נו האט דער אייבישטער געהאלפן אז טובי' חטא דער טעדי בער רב איז געווארן אויסגעוועפט ווי א פאפריקע און זיין לעבן איז אויך פאריבער ווייל דעמאלטס איז ער געשטאנען אויף די פוסח על שני הסעיף ער איז געשטאנען אויף דעם סעיף אויף די שוועל וואס טאמער זאגט ער ווען אז רבותי ס'איז טרייף און כשר'טס ענק די כלים און מ'וועט מאכן תיקונים וואלט ער אונטערגעבראכן די סטרא אחרא פון צו געבן פאר אונז פארן היימישן עולם כשר פלייש, ער וואלט עס צובראכן, האט ער דאך נישט געהאט קיין כח אויסצוהאלטן די פרעשור, איז ער אראפ לדראון עולם, ער איז די גרעסטע שייגעץ אין דעם דור, איך קען נישט בן גוריון, די אלע שקצים, די זענען אלע געווען שקצים פאר זיך, ער האט נישט געהאלטן שבת, האט ער נישט געהאלטן, ס'איז פאר זיך, ער האט געפרעסן חזיר, ער האט געפרעסן פאר זיך, מכשיל זיין כלל ישראל, דאס האט במזיד, וויסנדיג דאס האט געטוהן דער טעדי בער רב טובי' חטא זונטאג נאנט. איך זע נאך נישט אזא בעל עבירה היינט אינעם דור צווישן די אלע פרייע זאלן זיין אזוי ווי ער. זענען צדיקים לגבי אים. ווייל וואס זיי טוען פאר זיך טוה געזונטערהייט. באט נישט מכשיל זיין די שענסטע קהילה מיט טרייפע פלייש. נאכדעם איז דא דער משגיח אין. פערעגוויי, דער וואס מען האט יעצט געכאפט מיט זיבעציק טאן טרייפע פלייש, מען האט אים געאפערט די זון און די לבנה און די עלף שטערן, און ער האט נישט וואס צו עסן, ער איז נישט א מענטש ווי נחום ראזענבערג וואס העט איצעלע פימפ וועט ארומגיין אנקאלן דעמאלטס צו א באלעבאס מיינע וואס כ'האב געארבעט פארן ווארף אים ארויס ווייל ער ברעכט אונטער דאס אחדות, האט יענער איד געזאגט דער מענטש לעבט נישט פון מיר, ער זאגט א שיעור דף יומי ווייל ער איז א תלמיד חכם, אבער איך צאל אים נישט קיין פעני וועידזשעס. כ'האב עס געטון ווייל יונגע לייט האבן מיך געוואלט אויסהערן, איך האב געהאט וואס צו פארקויפן און זיי האבן געוואלט פון מיר קויפן, האב איך עס געטון. כ'האב קיין פעני נישט געמאכט דערויף און ס'האט מיך געדויערט אנצוגרייטן פינף שעה יעדן טאג. ס'איז געווען תלמידי חכמים אפאר, נישט די צוואנציג פינף און צוואנציג מענטשן, זיי האבן זיך פארגעקוקט. און תלמידי חכמים, כ'האב יעדן מהרש"א געמוזט קענען. און כ'האב דורכגעלערנט אנדערטהאלב מאל שס צען יאר, ביז די פעקטארי האט נאכדעם ליקווידירט, זיי האבן ריטייערט, און איינער פון די בעלי בתים איז געשטארבן. בקיצור, עס איז נישט קיין איצעלע. פּימפּ געשעפט, זאָגט דער אייבערשטער צו מיר, דו האַלטסט זיך אַז דו ביסט אַן ערלעכער? קוק אָן וואָס די חברה האָבן געטון! דער ספרדישער האָט געזאָגט, איך ברויך נישט קיין פּעני, איך וועל נישט נעמען קיין געלט און איך וועל מיינע ברידער נישט אָנשטופּן מיט טרייפות. האָט מען אים אַרויסגענומען אַ גאָן. דאָס זעלבע האָבן זיי געטון צו הרב ר' שלום יודא גראָס. ס'איז געקומען אברהמעלע ווערצבערגער מיט אַ גאָן אין די הענט און ער האָט געוואָלט שיסן. ער האָט געזאָגט, וואו איז ער דער שייגעץ? ס'האָט מסתמא דער סיגעטער אָקעי'ט. און אים האט מען געהייסן גיי באהאלט דיך אויפן בוידעם, און ווען אברהמ'ל האט זיך אפגעקילט זיין כעס איז ער אראפגעקומען פון הויבן און ער איז אנטלאפן, און ער איז אנטלאפן ביז ארץ ישראל נעבעך, און דער סיגעטער האט אים נאך געשאלטן, ער האט נישט געוואוסט פון ווי נעמט מען מארגן פרנסה, נישט געווען קיין בעל פרנסה, ער האט געוואוינט דא פארענט, איך האלט אז איך בין אן ערליכער איד זאגט דער אייבערשטער, נא נא נא איך וועל דיר ווייזן מיין ערליכע איד, געקומען א איד. סא ער האט נישט קיין פרנסה אין פערעגוויי, ער איז פון ארץ ישראל א ספרדישער, זאגט ער איך וועל מיינע ברידער נישט פארקויפן, קיינער וועט מיר דאס נישט איינרעדן, מען האט אים געסטראשעט, ער איז אויכעט צוריק געלאפן אויף ארץ ישראל, און יעצט איז ער אנגעקומען אויף ארץ ישראל, און ער איז אריינגעקומען צו, ער איז א גרויסער זאגער א בעל מוסר זאגער. ער האט אן ארגענעזעישן ס'הייסט קול שופר און דער גרינדער הייסט הרב אמנון יצחק, אמנון יצחק, ס'איז אויף היברו וואס ער זאגט די דרשה נישט יעדער פארשטייט אבער איך וויל ענק זאגן דעם תמצית וואס ער זאגט, ער זאגט אז ער האט גביית עדות געווען פון דעם מענטש און ער האט אים געזאגט אז ס'איז אלעס נבילות וטריפות. און ער זאגט ס'איז א שרעק וואס מען טוט מיט כלל ישראל און ס'האט זיך נישט יעצט אנגעהויבן ס'האלט שוין אן יארן מען האט נאר נישט געכאפט מ'האט געמיינט ביינאכט מען שפארט צו די פאבריק איז עס צוגעשפארט. אנבעליוועבל וואס דא גייט פאר, ס'איז נישט צו פארשטיין. עניוועי, איז ער ער זאגט אז ער אליינס האט געטוישט ער גייט נישט מער עסן קיין פלייש נאר פיש ער איז מודה אז ס'איז נישט דא קיין שום כשר פלייש אין די וועלט. נישט בהמה נישט טשיקן. פון די פאבריק טראגט מען אויף אויף ירושלים וואס דאס איז פון די עדה החרדית, פון די פאבריק טראגט מען אין די גאנצע וועלט רינדערן פלייש, טשיקן פלייש, און שטעל דיר פאר אז אין איין נאכט האט מען געקענט איינפאקן אז דער משגיח האט עס געטראפן ביינאכט, ס'הייסט אינדערפרי האט מען דאך שוין גארנישט געזען, מען קען איינפאקן זיבעציג טאן. א טאן איז צוויי טויזנט פונט, צו טויזנט קילא, זיבעציק טאן פלייש, איר ווייסט וואס דאס הייסט? א קאנטעינער וואס ער פארט, א עיטין ווילער, איז טראגט בערך צווישן דרייסיג און ביז פערציג טויזנט פונט, שטעל דיר פאר אז ס'איז זיבעציק טאן איז עס הונדערט און פערציג טויזנט פונט פלייש, ווייל א טאן איז צוויי טויזנט. סאו דא רעדט מען פון קאנטעינער לאודס פון פלייש וואס מען האט איינגעפאקט, עס איז בכלל נישט דורכגעגאנגען קיין בית השחיטה, מען האט עס איינגעקויפט איבעראל פון ווער ס'סלאטערט בהמות, און דאס האלט שוין אן יארן, מען האט עס נאר יעצט געכאפט, עטס ווייסט דאך מיין פאליסי, מען כאפט קיינעם נישט דאס ערשטע מאל, און דא האט עטס שוין נישט צוטון מיט נחום ראזענבערג, אה, מיך מאכט עטס אזוי, מאכטס לצנות, הע, הי הו לעפס לעסט לעפס בעסט, אנפארטשענעטלי בין איך נישט קיין לץ. כ'זאג ענק דעם אמת. הלוואי וואס ס'וואלט געווען לצנות מיט ליגנט. אזוי ווייסט מען דאך שוין נישט וואס טוט מען יעצט. ווי האט עס אלץ געקענט אויסזען אז אזא שייגעץ ווי דער באטערער רב וואס איז ארויס פון מיל מארט ווייל ער האט אים געכאפט מיט הענקי פענקי האט זיך צוריקגעבעטן און ער איז צוריק געווארן דער בעל מכשיר? און יעדער האט עס געקויפט פאר גוט געלט אז ער געט כשר'ס? זעמער אונז שוין אינגאנצן אראפ פון זינען? כ'האב ענק געזאגט אונז קען מען אזוי שנעל צושפארן עלי פראסעסינג. אין איין טאג איז ער צוגעשפארט. אין וואן דעי. וויאזוי? צוויי וואכן זאל קיינער נישט קויפן רינדערן פלייש, וואטש ענד סי וואטס גאנע העפן. עלי פראסעסינג. וועט קומען וויינשטאק מיט זיין שותף, האלענדער הייסט ער דאכט זיך מיר, זיי ווען קומען אויף אלע פיר אזוי ווי א בהמה, זיי ווען זאגן די רבנים אונז געמער זיך אונטער, און אונז בהמות לאמער זיך, דער אייבישטער העט אונז דאס אלעס חלילה נישט מוחל זיין, ער האט געברענגט ווארלד וואר טו, ס'איז געווען סאך פאר ווארלד וואר טו איז געווען א איד וואס ער האט געהייסן ר' נתן אדלער, דער מענטש איז געווען, ווען עטס קוקטס דער חתם סופר איז געווען א תלמיד וואס ער באשרייבט פון זיין רעבן, ס'איז דא א מעשה פון ר' נתן אדלער וואס ער זאגט אז יעדן פארטאגס האט ער געעפענט די טויערן אין אן עולם אין הימל ווי ס'זיצט דארט די ישיבה של מעלה און מ'לערנט סודות התורה און ר' נתן אדלער פלעגט אויסהערן די אלע סודות התורה פלעגט ער אייביג זאגן ער קען נישט אריינקומען

מען קוקט וואס דער חתם סופר זאגט אויף זיין רעבין, מען קוקט דעם הספד וואס ער האט געזאגט אויף זיין רעבין, און עס זאל אריין גיין ווער ר' נתן אדלער איז געווען, איז דאך אנבעליוועבל. זאלט וויסן רבותי, ר' נתן אדלער האט זיך געשלאגן אין פראנקפורט מיט די שוחטים און מען האט אים געלייגט אין חרם, ער איז געווען אין חרם ביזן לעצטן טאג פון זיין לעבן, ער האט געמוזט אנטלויפן פון פראנקפורט אויף באסקאוויטש, באסקאוויטש איז געווען דארט ווי דער מחצית השקל איז געווען רב, און ער איז געווען דארטן. און אפילו דארט האט מען געלייגט א חרם אז מען טאר נישט דאווענען אין זיין שול, און שטעל דיר פאר, איך ווייס ווי ווייט ס'איז פון באסקעוויטש אויף פראנקפורט, ס'איז אן אנדערע מלוכה אפילו, באסקעוויטש דאס איז געווען טשעכן, און פראנקפורט איז געווען דויטשלאנד. מען האט דעם איד גערוידעפט ביז צום לעצטן טאג, ביים לעצטן טאג ווען מען האט שוין געזען אז ער גייט שטארבן, איז געגאנגען דער בית דין פון פראנקפורט און האט אים געשריבן אן אפאלעדזשי לעטער אז זיי האבן אים אומזינסט מצער געווען. האט דער הייליגער ר' נתן אדלער גענומען דעם בריוו און ער האט עס צוריסן און ער האט געזאגט, עטס האטס מיך נישט אומזינסט מצער געווען, עטס האטס מיך מצער געווען ווייל כ'האב מיך אנגענומען פארן אייבערשטנ'ס כבוד, די שוחטים האבן גע'שחט'ן נבילה טרייפה, און ער האט געהאלטן אין איין זאגן אז אויב די שוחטים שעכטן מיט א פסול'ן סכין, און זיי שעכטן נבילה טרייפה, עט קומען אזא מין קללה אויף גאנץ יוראפ אז דער סמך מם שארפט אויס זיין שווערד דאך, א שטומפיגן שווערד, און ער עט הרג'נען גאנץ כלל ישראל, אזוי האט ער נעבעך געשריגן, האט מען דעם איד ארויס געווארפן ווי א הונט פון פראנקפורט, איר ווייסט וואסערע א גאון ער איז געווען? און קוקטס נאך ווי דער חתם סופר שרייבט אויף אים, ס'איז אנבעליוועבל, און עטס ווייסט וואס? אלע תלמידים האבן זיך אפגעלאזט און איינער איז אים נאכגעלאפן מיט דעם וואס ער האט געהאט א חרם און דאס איז געווען דער הייליגער חתם סופר, ער איז געלאפן באהאלטענערהייט און ער האט אויסגעהערט תורה פון זיין רעבין ר' נתן אדלער, רבותי איך זאג ענק נאכאמאל, איך בין נישט קיין הימל איד, איך זעה נישט ווי מען עפנט אויף אינדערפרי צו זאגן תורה, איך ווייס נאר פון מעשות וואס איז געווען. דער מלאך המוות מיטן סמך מם שארפן זיך זייערע שווערד און עס קען נישט זיין אז דער. אייבישטער זאל דאס קענען צוקוקן און ער זאל דאס צולאזן אזוי, ער איז נאר א מאריך אף, אבער ווען ס'עט קומען די גובה דיליה זעמער אונז זייער אסאך שולדיג, מ'האט אפגעטארפעט די גאנצע וועלט, ס'נישט דא קיין כשר'ע פלייש, איז אז ס'קומען אזאלעכע ערליכע אידן אזאלעכע דער משגיח פון פערעגוויי צו דער דוד שווימער און זיי קומען ארויס מיטן אמת און זיי פארלירן זייער פרנסה און זיי האבן נישט קיין כבוד, זיי וואוינען נעבעך אין ירושלים, מ'רוידעפט זיי נאך, זענען זיי דאך. אזאלעכע צדיקים אז איך ווער בטל במציאות פאר אזאלעכע מענטשן, אז ס'קומט אזא איד ווי ר' שלום הרב הצדיק ר' שלום יהודה גראס וואס ער איז אנטלאפן פון אמעריקע מיט א שטוב מיט קינדער און ער האט נישט געקערט וואס עס גייט זיין און ער האט געזאגט דעם אמת, דעמאלטס ווער איך בטל במציאות פאר זיי. נאר וואס איז געווען? ער האט נעבעך געזאגט דעם אמת, און ס'איז געווען דא, אזוי ווי כ'האב ענק פארציילט מיטן הייליגן דברי חיים, אז ער האט שוין געמאכט דעם פרוכת און איינער, א רשע, האט עס אראפגעריסן. דער רשע איז דער סיגעטער רב, דער איז א רשע מרושע. טאמער ווילט איר וויסן וואס דאס הייסט גלות השכינה, האט דעם איד געלייגט דער מאכיל נבילות וטריפות, וואס האט עס איבערגעלאזט פאר זיינע זין אויכעט יעצט. דער מאכיל נבילות וטריפות ליגט לעבן דעם סאטמארער רב. יעצט הרב הצדיק רב אברהם לייטנער האט געזאגט אז די קדושה איז אוועק פון דארט, איך ווייס נישט צו ס'יא אוועק צו נישט, נאר איך ווייס איין זאך, משה רבינו איז געווען דער אדון הנביאים דער רבן של כל ישראל, ער ליגט לעבן בעל פעור, זאגט רשי לכפר אויף מעשה בעל פעור, דער איד דער סיגוטער, איך ווייס נישט צו. די וועלט האט נאמבערס וויפיל ס'זאל שטיין וויפיל דעם איד איז באשערט ער זאל ליידן, דער איד האט אומגעברענגט דאס אידישקייט אין אמעריקע, מיר האט געזאגט הרב ר' יוסף שטיינער איז געווען א דיין אין ווין זאגט ער דער איד וואלט געקענט שטעלן דאס גאנצע אידישקייט אויפן פלאץ ער האט געהאט געלט כבוד ער האט געהאט א ווארט ער האט עס אומגעברענגט איז האט מען געלייגט לעבן דעם רעבן דעם בעל פעור מכפר זיין אויף דעם. אז ס'זאל נישט קומען נאכאמאל א שווערד פונעם סמך מם אזוי ווי אין די צווייטע וועלט מלחמה, עס וועט זיין א דריטע וועלט מלחמה מיט אויסהארגענען נעבעך די זעקס מיליאן אידן, ס'איז ממש א שרעק וואס דא גייט פאר, און איך האב מיר אמאל איינגערעדט אז איך הייס אן ערליכער איד, ניין, נעכטיגן טאג קודם האב איך ברוך השם פרנסה אן דעם, און ס'האט מיר נישט געשאדט, ס'האט אביסל צוריקגעהאלטן די קינדער פון שידוכים, אבער עפעס מוז מען דאך טון פארן אייבערשטן, און למעשה, איך האב מיט וויליאמסבורג גארנישט. כ'האב מיך מסדר געווען ערגעץ אנדערש, איך בין דא, איך שלאג מיך דא. אבער איך מיין צו זאגן, ס'איז נישט אזוי ווי דוד שווימער וואס ער מוז וואוינען דארטן אין דעם היימישן, ווי מ'זאגט, קווארטל, דעם פערטל. זיי זענען די צדיקי הדור, זיי זענען ממתיק דינים, איר האט נישט קיין השגה, משיח וועט אויף זיי ווייזן, עטס האטס מיך געברענגט. איז יעצט האבן מיר גערעדט שוין פון די מסירות נפש מענטשן, יעצט לאמיר צוריק גיין דא וואס טוט זיך מיט אונז? וויאזוי קען א איד עסן פלייש? רבותי ס'איז נבילה טריפה, דער משגיח זאגט אז ס'איז שוין יארן נבילה טריפה, און דער משגיח האט עס אויך איבער געגעבן פאר עובדיה יוסף'ס זון, ער הייסט יצחק יוסף, און דער עובדיה דער עובדיה יוסף'ס זון דער רב הראשי איז אינגאנצן צודרייט וואס דא גייט פאר. ס'איז דאך אנבעליוועבל. און יעצט איז די נעקסטע קוועסטשען. ס'איז שוין נישט דא קיין כשר פלייש, מיר זעמיר שוין אלע מודה. אבער וויאזוי קריכט מען ארויס פון דעם? ווייל אז ס'איז ביליגער אין סאוט אמעריקע מיט צען צענט א פונט, נאכדעם וואס מ'טוט עס ברענגען אהער מיט אלעם אויף ארץ ישראל איז בלייבט עס נאך ביליגער צען צענט א פונט, מעג מען עסן טריפות? דאך א דזשאוק וואס דא גייט פאר. און די ניינציג צענט אויף א פונט וואס די אידן צאלן אזויפיל מער ווייל ס'איז כשר, מעג מען זיי מאכל זיין מיט נבילות און טריפות? פארוואס? ווייל מילמארט האט געהאט א גאן וואס ער האט נאכגעשאסן דעם דעברעצינער רב אינעם טראק? שטעלטס אייך פאר! איך זאג אייך אונז זעמער אזוי פאוערפול אונז ווייס מיר אפילו נישט. צוויי וואכן מ'זאל אויפהערן צו עסן פלייש איז מילמארט דאון. יעצט, איך האב דען א פראבלעם נאר מיט מיל מארט? פראבלעם איז מיט אלע פלייש. יעצט, ס'ווערט געברענגט אין זוהר הקדוש אז מ'שעכט מיט א סכין פגום, פגום, פגימה, איז די אותיות מגיפה. און דעיס זאלט איר וויסן, מיט שחיטה קען מען זיך נישט ארומשפילן. עטס ווייסט פארוואס? ווייל דעיס איז אלעס הלכה למשה מסיני, אויף דעם קען זיך קיינער נישט קריגן, משה רבינו האט אונז דאס איבערגעגעבן, אזוי האט ער מקובל פונעם אייבערשטן אליינס. און די מעסערס זענען פול מיט פגימות, אפילו ביי די פרומע, מ'האט יעצט געכאפט דער בארנס שחיטה, מ'האט געכאפט די שחיטה, יענע שחיטה, עס איז אלעס א דזשאוק, יעצט איז דא איין מענטש וואס איז בודק די סכינים, ער איז דער שליח פון דעם סמך מם, איר זאלט וויסן, אדום און ישמעאל באטרעפט פינף הונדערט און צוויי, בשר באטרעפט אויכעט פינף הונדערט און צוויי. אונז גיימיר זיך יעצט ווייל אונז עסט מען טרייפות גיימיר זיך יעצט מוזן שלאגן מיט קליפות אדום מיט ישמעאל האמער אונז דאס כח און וועגן דעם איז ישמעאל געווארן אזוי לעבעדיג מען זעט די אייסיס האקן אפ דעם קאפ עטס ווייסט פארוואס די שוחטים האקן אפ דעם קאפ פאר די בהמות און די טשיקענס און אלעס איז מידה כנגד מידה יעצט שטייט אין זוהר הקדוש חלק א' דף ספ דף ס קיף סמך ז אויכט אין די תיקוני זוהר תיקון יד צום סוף. שרייבט ער אז אינעם חטא פון אדם הראשון זענען געווארן שטארק צוויי קליפות, דער שור מיטן חמור, חמור דאס איז קליפת ישמעאל און דער שור איז קליפת אדום, יעצט כ'האב ענק שוין פריער געזאגט אז די צוויי קליפות באטרעפן פֿינף הונדערט און צוויי, יעצט אז דו'סט אויסרעכענען די יארן וואס די אבות הקדושים האבן געלעבט אויף די וועלט איז עס געווען פונקטליך פֿינף הונדערט און צוויי. אברהם אבינו האט געלעבט הונדערט פֿינף און זיבעציק יאר, יצחק האט געלעבט הונדערט און אַכציק, און יעקב האט געלעבט הונדערט און זיבן און פֿערציק. יעצט הונדערט און פֿינף און זיבעציק און הונדערט און אַכציק און הונדערט און זיבן און פֿערציק באטרעפט פֿינף הונדערט און צוויי. די אבות הקדושים זענען געווען קעגן די צוויי קליפות פון אדום מיט ישמעאל.

ברענגט אויכט אין פרק ק ב' וועגן דעם ענין. על כל פנים, אונז שפילן מיר זיך דא ארום מיט אזאלעכע צוויי קליפות וואס נאר די אבות הקדושים האבן זיך געקענט מיט זיי שלאגן, אונז קען מיר זיך נאר שלאגן מיט זיי דעמאלטס ווען אונז האבן מיר אויך כשר פלייש, און טאמער נישט ווי קומער אונז אן, רבותי! וועיק אפ און סמעל די קאפי, אונז זעמער אין דר'ערד. ס'געווען יעצט אויכעט אין ארץ ישראל, איז פון סיריע אריבער געקומען מיסן. יעצט ארץ ישראל ווארענט די היזבאלא, די היזבאלא לאכן פון ארץ ישראל. קודם כל, אין גאנץ מדינת ישראל וואוינען זעקס מיליאן מענטשן און די אראבער זענען אנדערטהאלבן ביליאן מענטשן. און נאכדעם. די אייסיס חברה האבן זיך צולאזט און יעדער האט זיך צולאזט און מען לאכט היינט, ס'איז נישט דא קיין וועלטס ארדענונג, סאו מיט ווארענען אז אוי וויי ווער ווייסט וואס מען וועט פאר זיי טון, דאס וועט נישט טון גארנישט, דאס זיצן איינגעלייגט, דאס אדער עס צו תשובה טון צום אייבערשטן, אדער קומט נאכאמאל אזא צווייטע וועלט מלחמה, נאר עס וועט דויערן אביסל שנעלער און ס'וועט זיין אביסל ארגער, ווייל ס'איז דא היינט מער געווער. מער מאדערן עקוויפמענט. אין רוים האבן זיך אויך די גוים צעלאזט, זיי האבן ארויסגעשטעלט גרויסע פאוסטערס אין אלע זייערע פארקס אז די האלאקאוסט איז א היסטאריקעל ליי, איר הערט וואס דא טוט זיך? יעס, ס'גייט ארום, איינער האט מיר געשיקט א טוויטער, ס'גייט ארום פון א מענטש וואס דער מענטש איז א רב און ער באשרייבט אז עלי פראסעסינג איז טריפה און ער זאגט סאלאמאן איז כשר, יעצט איך וויל נישט אריינגיין אין די אלע שטותים, כ'וועל ענק מסביר זיין זייער פשוט פארוואס. ווייל איך ווייס נישט ווער דער רב איז, און איך ווייס נישט וואס זיין אינטערעס איז, און ס'קען זיין ס'איז א פאוני, אבער דאס וויל איך ענק זאגן. עלי פראסעסינג איז זיכער טריפה, ס'איז אלע יארן געווען טריפה, ס'איז געווען געבעקט ביי גרויסע מענטשן, ביי דעם גראבן חזר עזריאל גליק, און נאך אפאר חברה וואס זענען געווען נאנט צו אונזער הייליגן רעבן און מ'האט פאר זיי מורא געהאט. דעברעצין רב האט געמאכט אן אייגענע שחיטה ווייל ער האט געהאלטן אז מען טאר נישט שעכטן פופצן הונדערט צו צוויי טויזנט טשיקנס א שעה, האט מען אים אריינגעשלעפט צום הייליגן רעבן און דער רבי האט גוט אים אויסגעשייגעצט איר חבר'ט זיך מיט אזאלעכע חברה און דאס איז געווען א מורא'דיגער אומגליק, קודם כל האט מען נישט געטארט נוצן דעם רעבן אין די יארן אין די הויעכע יארן און נאך א סטראוק פאר אזאלכע זאכן? און צווייטנס, ווי האלט מען יעצט? היינט קענסטו רואיג געבן טריפות, נאובאדי קעירס, וואטש, וועסטו זעהן מען וועט שוין אפילו נישט כשר'ן די כלים, אזוי ווי מען האט געטוהן ביי פינקל, מען וועט שוין גארנישט טוהן, דאס איז עס, ס'איז א מציאות, מען רעדט און דער עולם לאכט און פארטיג. און צווייטנס האב איך אים געזאגט אין שאלעמאן. די שחיטה, זיי האבן געכשר'ט איז געווען איינער א גרויסער שייגעץ, ער איז דעם גאלאנטער'ס ברודער, ער הייסט דוד אייכנשטיין, דער דוד אייכנשטיין האט געגעבן א הכשר אויף קהילה בוטשער וואס איז מ'האט זיי געכאפט מיט נבילות וטריפות און א מ'האט זיך נישט געקענט אויף דעם דינגען, איז געגאנגען די שאלעמאן און ער ניצט עס פאר זיין אוטלעט, סקווער געט א הכשר און זיי זאגן. ווי איך האב זיי געפרעגט וויאזוי מעגט עטס דאס טון זאגן זיי אונז געבן נאר א הכשר אויף אונזער פלייש וואס אונז שיקט מיר אריין פון שאלעמאן אבער אויף די אלע לויזע פליישן געבן אונז נישט קיין הכשר סאו בעסיקלי איטס מיסלידינג דער עולם מיינט ס'איז א הכשר אויף אלעם. און נאכדעם וויל איך נאך א זאך מעורר זיין, איך בין געווען אמאל מיט איינעם פון די מענטשן וואס זיי ארבעטן אין שאלעמאן האט ער מיר געזאגט אזוי, דאס איז וואס ער האט מיר געזאגט. ס'איז דארט דא א משגיח וואס דער משגיח איז שוין נישט אהיים געפארן אסאך יאר נאך בני ברק ווייל ער שלאגט זיך מיט זיין ווייב ער וויל נישט באצאלן אלעמאני און ווער ווייסט ווען מ'פארט אהיים דא אויף די וויקענדס די שוחטים פארן אהיים ווער ווייסט פון ווי ער שטעלט צו דאס איבריגע פלייש פרעג איך דעם מענטש ווער ס'האט עס מיר פארציילט פרעג איך ווען איך פארשטיי נישט דער איד דארף נישט קיין ווייב ער איז סופערמען? זאגט ער ניין ס'איז דאך דא ווי צו גיין, ס'פעלט נישט ווי צו גיין, נאכדעם זאגט ער מיר ס'איז געווען צוויי ברידער איינער איז א גרוש און איינער איז אן אלטער בחור און זיי זענען אויך דארט זיי בלייבן אויך דארט און זיי קומען נישט אהיים יעדע וואך, האט ער מיר אויך די זעלבע געזאגט ס'איז דא ווי צו גיין פאר יעדן. זיי זענען די וואס אונז פארלאמיר זיך אויף זייער פלייש, יעצט האט מיר דערציילט א איד, איך ווייס ווער ער איז, איך ווייס נישט צו איך דארף זאגן זיין נאמען, זאגט ער ער איז געווען א בחור ער איז געקומען דא לערנען אין א ישיבה ער איז געווען אבער א יתום, צו זיין טאטע האט נישט געהאט קיין געלט און ער האט געוואלט לערנען דא, ער האט געלערנט אין לעיקוואוד, בין הזמנים איז ער געווען א משגיח, ער איז געפארן סאוט אמעריקא און ער איז געווען משגיח פאר די או יו, די או יו און די רבנות אינאיינעם. דער סוף איז געווען אז מען האט גע'שחט'ן, זאגט ער, ער האט נישט געקענט, ער איז נישט געווען קיין בעל הלכה. נאכדעם, יארן שפעטער, האט ער זיך געכאפט וואסערע א פארברעך זיי האבן געטון, זיי פלעגן נעמען די בהמות און מען האט עס געדארפט עקספארטירן אויף ארץ ישראל, און דאס דארף מען ווייקן און נאכדעם דארף מען דאס זאלצן. האט מען עס אפגעשפריצט מיט אביסל וואסער. עכ"פ די הלכה זאגט אזוי אז נאך דריי טאג איז קען מען עס מער נישט זאלצן, דאס הייסט עובר, יעצט כדי אז מען זאל זיך פארשפארן אז ס'זאל אלעס ווערן טרייפה איז אז מען ווייקט עס אין וואסער קען מען עקסטענדן אביסל די דריי טאג, יעצט קומען זיי מיט א גרויסן פייער לעשער האוז און זיי שפריצן אויס דעם גאנצן קאנטעינער מיט אביסל וואסער און זיי זאגן אז דעמאלטס הייסט עס שוין אז ס'ווערט נישט עובר, און איך קען מיך דערמאנען. א מעשה וואס איך האב אליינס מיטגעוואוינט, ס'איז געווען דא א הכשר ניין ניין ניין, און זיי האבן געאפערעיט אויף סיגעל סטריט, און דארט איז געווען ר' מרדכי לייב פריינד מיט אסאך אנדערע אידן, האבן דארטן געזוכט א דזשאב, און ריסקעווער רב האט זיי געזאגט זאלן נישט נעמען קיין דזשאב, ווייל איינער וואס האט דארט געארבעט האט אים פארציילט אז זיי זאלצן נישט די פלייש אויך נישט, זיי טוען אזוי ווי פסח, מען מאכט א גרויסן קעסל זאלץ וואסער, זיי טינקען עס איין, און מיט דעם זאגן זיי אז ס'איז. גוט. האט זיי דעמאלטס ריסקעווער רב געזאגט אז זיי קענען אריינגיין אין א ענין וואס מ'וועט זיך אויף זייער ווארט פארלאזן און זאלן אפילו נישט גיין דארטן ארבעטן פאר געלט. סאו דאס זענען די היתרים וואס מ'נוצט. ס'איז נישט קיין היתרים, דאס איז די נבילות און טרייפות א נבל ברשות התורה. פלעגן זיי נעמען מיט א האוז, ער האט עס געטוהן, ער האט געשפריצט וואסער אויף די בהמות, טויטערהייט, כ'מיין געשאכטענערהייט, און האבן עס ארויסגעשיקט אויף ארץ ישראל, צו מ'האט עס דארט געזאלצן צו נישט, הו נאוס? מ'האט יעצט געכאפט אין ארץ ישראל, אריינגעברענגט טאנס און טאנס אוו פלייש וואס מ'האט געזאגט ס'איז מנוקר, איז געקומען איינער וואס ער איז א מורא'דיגער מנקר, און ער האט זיי איבערגעוויזן אז ס'איז נישט מנוקר, דא ווען דער סיגעטער דער דר'ערדליגער האט געהאט א פראבלעם מיט די שחיטה מיט ניקור, האט ער אנגעהויבן ס'איז מנהגים מנהגים מנהגים מנהגים כאילו ער קען מנהגים. ער איז געווען א יונגער בחור ביי די מלחמה, וואס האט ער פארשטאנען צו מנהגים? מנהגים? אבער דא רעדט מען שוין נישט פון מנהגים, דא רעדט מען צו יעדער איז שוין מודה אז מ'האט פארקויפט אין די מארקעט יארן לאנג נישט געטרייבערט פלייש, פול מיט חלב, און וויאזוי ס'איז געווען די זאלץ ווייסט מען אויך נישט, און אז ס'פארט אויף ארץ ישראל איז ווערט דאך עס עובר אויך, עובר מיינט נאך דריי טאג קען מען נישט זאלצן מער, סאו וואטס גאוינג אן העיר? און נאכדעם איז דא נאך א זאך, ס'איז געווען יעצט אין ארץ ישראל איינער געספידט א מענטש האט געספידט, ער מעג ספידן? יא, אמאל געט מען א ספיד, און די פאליס האט אים אפגעשטעלט, און אזוי ווי יעדער איז א חפץ חשוד, צוגעגאנגען די פאליס, זיי האבן אים געהייסן עפענען דיין ווען, ער האט געהאט א ווען, שטעל דיר פאר ס'איז געווען אנגעפאקט פול מיט פלייש, דער פאליס האט נישט קיין שייכות מיט כשרות, אבער ער טענה'ט אז דו טראגסט פלייש אויפן אופען הייוועי, האסטו דאך געמוזט האבן א פרידזשערעיטעד טראק, ס'האט א מאס וויפיל די פרידזשידעיר דארף זיין, מיט אלעם. מען האט בודק געווען זיין טראק, ס'האט בכלל נישט קיין פרידזשידער, די פלייש ווערט קאנטעמינעיטעד, קענסט אפ'הרג'ענען מענטשן מיט דעם, לאמיר שוין נישט יעצט אריינגיין אינעם חלק פון די הלכה, קענסט פשוט אפ'הרג'ענען מענטשן, איינער קערט? נאובאדי. בקיצור די פאליס האט געמאכט אן אישו דערפון ווייל ער איז א שומר תורה ומצוות, האט ער דיסיידעט ער גייט מאכן אן אישו דערפון. פון וואו די פלייש איז ארויסגעקומען, אז דאס קומט פון אן אראבישן דארף, ס'איז בכלל נישט צו נישט ס'איז געווען געשאכט מיט א סכין פגום, זיי שעכטן עס בכלל נישט, און כ'האב מורא דאס איז וואס דא גייט געשען, אז מ'האט געשאכט מיט א סכין פגום, האט דער אייבישטער אונז צוריק באצאלט ביי די צווייטע וועלט קריג מיט א סכין פגום, היינט אז מ'שעכט עס אינגאנצן נישט, וועט דער אייבישטער באצאלן מידה כנגד מידה, אן א סכין פגום, ס'וועט קומען אטאם באמבעס, ראקעטן, ס'איז אן אומגליק וואס דא גייט פאר, און יעדער עסט ווייטער. ס'דא גבירים אין בארא פארק פון ענק וועט דער אייבישטער מאנען, ענק וועט דער אייבישטער אונטערברענגען. ס'דא גבירים אין בארא פארק. מ'בויעט פאר קראכמעסטריווקער מיט קראקמעקרושטשע מיט קאראטשעטשוקטשע, מ'בויעט מוסדות, ס'טוט זיך. כ'מיין, וואס וואלט דען געשען ווען אלע מוסדות וואלטן געהאט איין מוסד? פירער, און מען וואלט עס געפירט ווי עס דארף צו זיין, יעדע רבי מאכט זיך א מוסד, ווער האט געזאגט דעם קראכמעסטריווקער אז ער קען פירן א מוסד, און נאכמער צו אריינפאלן צו זיינע קינדער אין די הענט, זיינע קינדער האבן מודה געווען אז זייער טאטע האט געוויסט אלעס וואס גייט פאר אין סקווער, אלעס ניס, נאר האט גארנישט געזאגט, ווייל ער האט געהאט א האלצערן הויז און ער האט געוואוינט לעבן בית מדרש, סאו אז א איד א גביר געבט אים געלט וועט ער אויך נישט קענען גארנישט זאגן, און ער האט געטון נאך א זאך, ס'איז דא א איד וואס דאוונט ביי אים אין שול וואס האט מאנס געווען א ניס, האט אים געזאגט ער זאל קומען יעדע נאכט לערנען א שעה, שיינע תשובה, וואלט געמעגט עניוועי קומען יעדע נאכט לערנען א שעה, אנע דעם וואס ער האט מאנס געווען די ניס, אזא דזשאוק די גאנצע זאך, קומען אן די גבירים, גרויסע גבירים, איך וויל זיי נישט זאגן ביי די נעמען, זיי בויען פאר יעדן רעבין אזוי וועלן זיי האבן אביסל כבוד, עט די ענד אוו די דעי, אונז האמיר נישט קיין כשר שטיקל פלייש, און וועגן דעם זעט די דור אזוי אויס, די קינדער פאלן מאראליש, און דאס אידישקייט פאלט מאראליש, ס'איז נישט צום גלייבן וואס דא גייט פאר. און נאבאדי קעירס, און וועגן דעם נאכדעם נעמט דער אייבערשטער צו זייער געלט. איך בין נישט אין הימל אבער כ'קען ענק זאגן, כ'פלעג האנדלן מיט גרויס געלט מיט ר' חיים יידל, ס'האט געהאט פארטי סעווען סטריט פאטא, נישט יעצט, יארן צוריק, כ'פלעג אים ליפערן קאנטעינער לאודס מיט פילם פאר זעקס זיבן הונדערט טויזענט דאלער. למעשה, איינמאל איז געקומען מנחם מונדרי אז ער דארף האבן געלט, ער האט הכנסת אורחים, ער געט פאר בחורים צו עסן, ער האט אים געגעבן פֿינף און זיבעציק טויזנט דאלער אויסגעציילט קעש, נאר פאר ער האט עס געטון זאג איך אים, ר' חיים יידל ביסט משוגע? דו ווייסט וואס דער איד טוט? דער איד מאכט אז די אלע בחורים זאלן זיך דרייען אויפשטיין שבת שפעט, און זיי גייען אמאל צום כותל און אויפן וועג זאגן זיי אז זיי דאווענען, זיי קומען צוריק געדאווענטערהייט, און נאכדעם קומען זיי צו דיר עסן, יעדע ישיבה געט צו עסן שבת, בעיסיקלי וואס דו טוסט איז דו ביסט א שותף מיט זייער נישט דאווענען שבת, און אזוי ווייטער. געגאנגען גערעדט ער האט געזאגט ער איז א משוגענער יא דער זעלבער משוגענער ס'איז גוט נאכדעם ווען חיים יידל איז געגאנגען געבראכן האב איך אים געזאגט זעהסט עס איז דאס נישט דאווענען נשמת מיט מנין וואס האט דיך אונטערגעברענגט יעדער געבט צדקה זאגט די גמרא פארוואס גייען די בעלי בתים אראפ פון זייער פארמעגן די גמרא אין מסכת גיטין ווייל זענען קובע סעודה פרייטאג נאכמיטאג וואס הייסט דאס דעטס עקזעקטלי וואט איט איז. ס'מיינט אז דארט ווי מ'געט כבוד און געלט פרייטאג נאכמיטאג ס'טוט זיך, דער רבי געט אים שיריים, דער רבי קאלט אים אפ, דארט געט ער בנינים, אנשטאט מ'זאל מאכן איין קליינעם בנין, א קליינע שחיטה און געבן נאר פאר אן אינסייד קאמפאני, למשל בעלז פאר זיך, פאפא פאר זיך, יעדער איז אנגעהאנגען אין אהרן טייטלבוים, עטס האטס אלע געפרעסן מאסקאווע דאג, כאטשיג עטס האטס ענקערע אייגענע לעיבלס. ס'איז געלעיבלט די מאסקאווע דאג. יעצט למעשה די אלע הכשרים האבן אזויפיל פלאנטערס ווי מען גייט ראנג. נאמבער וואן פאר מ'שעכט עס דארף מען וויסן די היסטערי פון די בהמה וועגן געזונטהייט אדער די טשיקענס צו זיי קענען וואקן אפאר פיס און נאכדעם און מען האט עס געשחט'ן, אז ס'איז דא טרייפות אין בית השחיטה, וויאזוי מען געבט זיך אן עצה אז ס'זאל זיך נישט אויסמישן, צו מען זאל עס נישט לכתחילה אויסמישן, און נאכדעם אלע הלכות פון שחיטה און פון ניקור און פון אלע וואס מען דארף האבן, און פון מליחה, און נאכדעם הייבט זיך אן אויף די פרעיט, און נאכדעם ועל כולן הייבט זיך אן ס'קומט שוין אריין אין סטאר, ווער איז דער משגיח. ווען ס'איז דא א קרוק קענסטו נישט האבן א משגיח, איך האב א פעטער ער הייסט פעטער נחום מאשקאוויטש ער איז געווען א משגיח ביי ר' יעקב לאנדא מ'האט געמאכט דעם אולם אין בני ברק האט ער געזאגט אז ער מיינט אז מ'פארקויפט מער וויפיל מ'ברענגט אריין, איך האב ענק שוין פארציילט הרב לאנדא האט אריינגעקלאפט צו א שכן א יונגערמאן א נולי וועד און ער זאגט אים אנטשולדיגט איך וויל שלאפן דא ביי אייך ביינאכט זאגט ער יא פיין רב איך געב איבער דעם גאנצן בעדרום זאגט ער ניין ניין ניין דו שטיי דא גיי נישט ארויס, דו מיט דיין ווייב און איך וויל שלאפן דא אין סאלאן, זאגט דער אינגערמאן פארן רב, איך האב נאכנישט געדאווענט מעריב, זאגט ער, איר דאווענען דא ביחידות, איר קענט דאווענען ווי נחום ראזענבערג דאווענט נאכן חרם, ביחידות. עניוועי, און ויהי בחצי הלילה איז מען געקומען פון תל אביב און מען האט אריינגעברענגט דארטן פלייש און דורכן קוימען האט מען עס אריינגעווארפן, הרב לאנדא האט אראפגענומען די השגחה, און סוף איז געווען אז דער איד איז געשטארבן א צובלוטיגער ארעמאן אין פראנקרייך. דאס איז זאכן וואס אויב ס'דא גנבים אין די אינדוסטרי קען מען זיך נישט העלפן, יעצט יעדער ווערט א גנב ווייל מ'רעדט דא פון א הפסד מרובה, מ'רעדט דא מיליאנער און מיליאנער דאלער, כשר'ס קאסט זייער טייער, טרייפות איז ביליג, יעצט איז דא אזוי, ס'איז געווען אין די אלטע צייטן איז געווען עפעס ביי יין נסך, ס'איז דא אין די תשובות, כ'האב עס געזען פאר הונדערט יאר צוריק איז געווען אז זיי האבן געטענה'ט אז דער האלץ ציט נישט איין, ס'זאפט נישט איין, ס'איז טרוקן. כל פנים, סוף איז געקומען איינע פון די גרויסע גדולי הדור, זיי האבן איבערגעוויזן אז ס'איז יא דא א טעם און א בליעה, די זעלבע אויכעט ס'איז דא יעצט, מ'מאכט, מ'ציט איבער די פרענקפורטערס, די קישקעס ציט מען איבער מיט אזא הויט, אין ארץ ישראל איז עס בשכיח, דא אין אמעריקע לאזט מען נישט. נעם די קישקע, ס'הייסט קושקע, וועגן דעם הייסט עס קושקע, ווייל ס'איז דא ממש די קושקע פון א בהמה, למעשה איז מען יעצט געוואויר געווארן אז די בעסטע קושקע איז פון א חזיר. און מען האט מטמא געווען ארץ ישראל יארן, איך ווייס נישט וויפיל יאר איט גאוס בעק, מיט טרייפענע קושקע פון א חזיר, יעצט טענה'ן זיי אז זיי האבן געהאט א היתר פון א רב ווייל ס'איז שוין געווען אזוי טרוקן אז ס'איז נישט געווען ראוי לאכילה, איי דו עסט דאך עס יא? אה ס'איז צוריק חוזר וניעור ווייל מען האט עס געווייקט, רבותי הע הע ווען דו וואלסט עס געזאגט פארן עולם אז מען עסט קושקע פון א חזיר דער היתר איז ווייל ס'איז טרוקן נאובאדי וואוד טאטש איט, סאו די ליסט יו קען דו איז סעי די טרוט, זאג אויס דעם אמת. זאג, דאס איז נאר געווארן געשאכטן א האלב, דאס איז נאר געשטאנען לעבן א געשאכטענע בהמה, דאס דארף מען נישט זאלצן ווייל ס'איז שוין במילא עובר, דאס דארף מען נישט מנקר זיין, ווייל ס'איז פון א בהמה טמאה, א בהמה טמאה האט נישט קיין חלב, ס'איז נישט דא קיין איסור חלב דערויף, עט ליעסט טעל די פאבליק וואטס העפענינג, ס'וועלן זיין מענטשן וואס זיי וועלן עס קויפן, דער איז נאו פראבלעם, ס'איז דא וואס זיי קויפן אין מעקדאנעלדס אויך. באט נעווערדעלעס מאוסט אוו די פיפעל, עטליעסט א רובא דמינכר, וויל נישט האבן די אלע התירים, נישט וועגן דעם ארבעט מיר אזוי שווער און מען צאלט מיר אזאלעכע פרייזן פאר כשר'ס, סאו רבותי איך וויל ענק נאכאמאל זאגן די אלע גבירים וועלן זיין עתיד ליתן את הדין, ס'איז געווען איין גביר איך וויל נישט זאגן זיין נאמען, מען האט אים אלץ געזאגט אז ער זאל ארויסהעלפן פאר די קינדער,

סיסטעם נישט איבערמאכן וועדער יו לייק איט אר נאט יו אר אין איט און דאס וואס איך האלט אין איין זאגן די גבירים דער אייבישטער ברענגט ענק אראפ וואן ביי וואן ווייל עטס זענטס גנבים גזלנים עטס נעמטס דעם אייבישטנס געלט וואס מען דארף געבן פאר חינוך חינוך הבנים חינוך הבנות פאר כשרות עטס בויטס בנינים פארן טראכמעסטריווקער מיט קראקמעסטריווקער מיט שמאקמעסטריווקער מיט די אלע שמות אנער דא. לאמיר זאגן די ראחמיסטריווקא האט, איך ווייס, הונדערט ב ה יונגלעך, צו צוויי הונדערט יונגלעך אין תלמוד תורה, זי וואלט נישט געקענט גיין אין א שטאטישע תלמוד תורה? דיין האט בכלל עס דארף זיין א שטאטישע תלמוד תורה, ווייל מארגן רעיזן זיי די פרייזן, און ווארפן זיי ארויס וועם זיי ווילן. ס'דארף זיין אזוי ווי די וועלפעיר סיסטעם אין ניו יארק, שטאטישע תלמוד תורה קענסט קיינעם נישט ארויסווארפן. איי דאס קינד איז א פראבלעם טשיילד, אויף דעם באקומט דאך די רב אסאך געלט, ער זאגט איר נאר נישט אויס. סאו עניוועי. רבותי, איך וויל ענק עפעס זאגן, ר' שלמה ראזענבערג איז געווען א שוחט אין מאנטריאל, טאהשער רבי האט אים אמאל געפרעגט ווי איז דא כשר פלייש, ווען טאהשער רבי איז געקומען אויף מאנטריאל, וויל ער עסן כשר פלייש, און דער רבי האט אים נאך צוגעזאגט איך וויל עסן גלאט כשר, זאגט ער יא רבי ס'איז דא פאר אייך וויפיל איר ווילט, גייט ארויס דא אין פעלד און נעמט שטיינער, יעדע שטיין איז גלאט כשר. מען וואשט אים אפ פארדעם ווייל ער איז נישט סענעטערי, ער איז נישט גענוג זויבער, אבער גלאט כשר איז ער, זיי עסן שטיינער פון פעלד וועט ער זיין גלאט כשר, און דאס איז וואס עטס מוזט אלע וויסן רבותי, אונז זעמער אבל אשמים אנחנו, אונז געבן נישט אבאכט אויף גארנישט וואס דער אייבערשטער האט אונז באפוילן, מען זעט אז איין רב וואס האט זיך צוריק געבעטן ביי מיל מארט, דער באטער רב, טאנצט ווייטער מיט די חברה, און ער האט זיבן פלעצער איבער די וועלט ווי ער שעכט, וואס איינס איז ווייט פון צווייטן א פליגער פון.

לאט נישט צורו כלל ישראל און דער עושר זאל זאגן און רבונו של עולם האסט מיר געגעבן געלט איך נוץ דאס פאר כבוד און איך פייף זיך אויס אויף אלעם וואס שטייט אין די תורה. ס'איז געווען אין ספר הישר לרבינו תם שרייבט אז אן עושר האט אמאל געפרעגט א חכם ווער איז מער עשירות צו חכמה זאגט ער חכמה חכמה קען מען נישט פארלירן חכמה האט מען זאגט דער עושר נו פארוואס גייען אלע חכמים בעטן געלט ביי די עשירים וועסט קיינמאל נישט זען אן עושר זאל קומען בעטן חכמה ביים חכם. זאגט ער, ווייל עטס זענטס אזאלכע טיפשים, עטס כאפטס נישט אז אונז האמער א זאך וואס עטס האטס נישט, עטס כאפטס נישט די וועליו פון חכמה, די עשירים אין אמעריקע כאפן נישט די וועליו פון זייער רייכקייט, אז זיי קענען אויפטון גרויסע זאכן פאר די דורות הבאים, פאר היינטיגע דורות און פאר דורות הבאים. און נאך זייער א וויכטיגע זאך, די אידן, די סתם פלייש פרעסערס, וואס זיי קענען זיך נישט צוריקהאלטן צוויי וואכן ביז מ'וועט אונטערברענגען מיעל מארט מיט די אלע אנדערע סאלאמאן,

סאטמאר מען האט אייביג געהארגעט און געשלאגן ווייל דער בעל הגדה זאגט דבר אחר ביד חזקה אז מען פרעסט זיך אן מיט חזיר האט מען א שטארקע האנט נאר רבותי טאמער דער אייבישטער וועט אנהייבן גובה דיליה איי וואד נאט וואנט טו בי דער עט דעט טיים און אזוי האט אונז די גמרא געזאגט ייתי משיח זאל קומען ולא אחמיניה איך וויל עס נישט זעהן ווייל ס'וועט זיין אזאלכע יסורים מען וועט עס נישט אויסהאלטן און ווער האט עס געמאכט אונז די רבנים. כ'האב בין געזאגט פאריגע וואך צו פאר צוויי וואכן. אז עפעס א מומע קרויס פון נחמיה האט מיך געטראפן אין א שפיטאל און זי האט מיר געוואלט שרייען אויף מיר אז איך בין שולדיג פאר נחמיה'ס פראבלעמען און איך האב איר געזאגט דאונט אינטימידעיט מי דא איז א פאבליק פלאץ הייבן די אייניקלעך אן די הינט צו שרייען די קרויזלעך אה אן אלטע אידענע פון אכציג יאר זאג איך וועיט א מינוט איי דאונט קעיר הער עידזש זי קען מיך נישט אינטימידעיטן אין א פאבליק פלאץ אין א האספיטאל. און מיין ציין. עניוועי, איך האב עס ארויפגעלייגט אויפן האטליין, קאלט מיך אויף אן אנדערע מומע, זי בעט איך זאל נישט זאגן איר נאמען, און זי זאגט איר זענט גערעכט הונדערט פראצענט, נחמיה איז געווען א חזיר און איר האט נישט געטארט, בשום אופן האט מען נישט געטארט צולאזן אזא זאך, ווי קומט נחמיה צוזאמען מיט מיידלעך? זאגט זי איך אליינס האב צענליגע מאל געווארנט נחמיה איי דאונט לייק די וועי יור דילינג וויט דיס גירלס עספעשעלי ווען דער טראבעלד גירלס, שוין, אבי נישט יעדער איז ברוגז, איך זאג אייביג אזוי ווען ס'איז כאטש דא, אם יש עליו מלאך מליץ אחד מיני אלף להגיד לאדם ישרו איז שוין גענוג, כ'ברויך נישט מער ווי איין מלאך, עניוועי דאס איז איין זאך, נאכדעם וויל איך זאגן ס'האט מיך אויפגעקאלט א גרויסע מחנכת אין סאטמאר, זי האט געזאגט איר זענט גערעכט, מ'האט טאקע נישט געטארט האבן קיין אינגעלייט דארטן, זי זאגט ס'דא עפעס א פרוי, כ'וויל נישט זאגן איר נאמען ווייל. איך גיי נישט ארויס געבן אינסייד אינפארמעישן, דאס איז אין רבנו'ס מיידל סקול, איך האב נישט ליב ארויסצוגעבן אינסייד אינפארמעישן, זאגט ס'איז דא א פרוי וואס די פרוי זאגט ס'איז קאנעקטעד מיט די מיסעס מערמעלשטיין וואס איר רעדט פון סאוורי, און זי זאגט איר זאלט וויסן זי קומט אריין עפעס איין מאל א וואך צו צוויי מאל א וואך, זאג איך לאמיך דיר זאגן, אויב זי קומט אריין איין מאל א וואך צו צוויי מאל א וואך איז עס גארנישט ווערד. אזא גרויסע סקול דארף האבן כאטש דריי אדער פיר סייקאלעדזשיסטס וואס זאלן זיצן פון אינדערפרי ביז ביינאכט ווייל ס'מאכט זיך פראבלעמס אלל די טיים. ס'זעהט אויס די גאווערמענט געט א גרענט פאר דעם און כדי מ'זאל יוצא צו זיין און נוצן נאך די לייסענס פון סאוורי קליניק מאכט מען א יד אחת. איטס ראנג, יו אר מיסטריטינג דיס גערלס. און אבער אין איין וועגס איז עס גוט ווייל ס'איז כאטש דא איינער וואס ס'קומט, אמאל האט מען דאך דאס אויך נישט געטון. און נאכדעם וויל איך ענק זאגן מ'דארף האבן אויכעט א מיידל א ווייבל. א סעקס טיטשער, מען דארף אנהייבן מסביר זיין פאר יעדן מיידל, קען זיין די טיטשער נישט איינגענעם, צווישן פערציג צו דרייסיג מיידלעך צו זאגן וואס דאס איז א פיריעד און ס'קומט בלוט מיט א מעשה בוידעם און מען דארף זיך האלטן סענעטערי, זאל עס טוהן א פראפעשענעל אינעם אפיס, א פרוי, כ'ווייס כ'האב יעצט גערעדט וועגן סענעטערי מען דארף זיך וואטשן, דער שיעור איז קוים ארויף פאריגע וואך, און מענטשן האבן געזאגט זיי האבן אנגעהויבן אריינצונעמען אין די סטארס די באטלס סענעטייזערס און זיי לאזן נישט מען זאל טאטשן די עסן. איר ווייסט ווען איינער טאטשט עסן נישט מיט א גלאוו קומט מען אריין מען געט, דא אין די בעיקערי ס'איז געמאכט יעדער לייגט א האנט און ער געט לייגט עס צוריק און ער נעמט עס ארויס, דאס איז אלל ראנג וועגן דעם זעמער אונז אזוי אויס מיט שיגעלא מיט אלע אנדערע קראנקהייטן, איט העז טו סטאפ, און ס'האבן מיך אויפגעקאלט אסאך פרויען, יו נאו, קאמינג טו טינק אוו איט זענט איר גערעכט, און. אפאר אינגלייט האבן מיך אויפגעקאלט צו מ'מעג גיין אום שבת מיט די סענעטייזער און אויכעט צו מ'מעג טראגן פעיפער טאועלס ווייל זיי האלטן איך בין גערעכט זיי ווילן נישט טאטשן די שמוציגע האנטוכער, זאג איך אים הער האסט דאך דא אן עירוב אין שטאט וואס האסטו יעצט א פראבלעם מיט דעם? די גאנצע פראבלעם פונעם עירוב וואלט דאך נאר געווען ווייל אז מ'האט געזען מ'טראגט א קערידזש האט מען געשריגן דאס וואס דו טראגסט אין טאש דאס זעהט קיינער נישט און קיינער הערט נישט דערפון און ס'האט א דין ווי צו ראטעווען א מענטש פון א חולה שיש בו סכנה, און אז דו טראגסט עס אין טאש איז דאך שוין נאר א דרבנן, סאו דו טוסט עס אזוי מין ווי מ'זאגט מאכן שוואכער אז ס'זאל נישט זיין קיין איסור, אז ס'איז נאך לצורך מ'זאל נישט קראנק ווערן, און ס'איז דא אן עירוב מעגסטו עס רואיג טראגן. און לאידך גיסא איז דאך דא אסאך משוגעים אין שטאט, קאלט איינער אפ דו רעדסט ווי א מנוול, פארקערט איינער האט אפילו גענומען דעם חלק ווי כ'האב געזאגט אז דער מענטש קען זיין א חזיר און פרייטאג נאכמיטאג מאכט ער מציצה בפה פאר איינעם, און. די זרע גייט אים אריין אין פיסק און נאכדעם כאפט ער ביים רבי'ן שיריים. איז געווען איינער האט עס ארויף געלייגט אויף א קליפ, ס'איז אזוי שמוציג אזוי ניבול פה. וועיט א מינוט, איך בין געווען אין קאורט ברוך מרדכי האט מודה געווען אַכט חדשים האט ער סרולין געמאכט מציצה בפה. ער האט מודה געווען און ער האט נאך נישט אויסגעזאגט אלעס וואס ער האט געטון ווייל ס'איז געווען א דיעל ער מוז נישט אלעס פארציילן אבער וואס ער האט אויסגעזאגט האט ער געטון חאזעריי ווייל ביי די רעגירונג איז דאס פונקט אזא שטארקע זאך אויב ס'איז דא פענעטרעישאן פון ליקוויד איז עס ביי זיי אזוי ווי א רעיפ. סא איך פארשטיי נישט, וואס ווילט עטס שוין ווידער אנהייבן צו באהאלטן? הערט שוין אויף מיט דעם, לאמיר זיין ריעליסטיק, מען דארף זיך זייער וואטשן, דו קענסט זיצן מיט אן איידעם ביים טיש און דו ווייסט נישט וואס ער האט אפגעטון מיט דיין אייגן קינד, און ס'איז ס'איז כדי בזיון וקצף, סענעטערי איז א ווערי אימפארטענט פארט אוו אידישקייט, נקיות, נקיות מביא לידי טהרה, אין יעדן סטאר, יעדער טאטשט אן יענעמ'ס עסן, יעדער אהער יעדער אהין, מיט יענעמ'ס לעפל, און מ'זאל שוין נישט גיין יארן אין סאטמער, האט מיך ארויסגעווארפן, אבער אונטן געדענק איך פלעגן קומען אלע כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש, יעדער האט געגעסן דארט פרישטאג און ס'איז געווארן א שמוץ א חאזעריי, דער האט צוריקגעווארפן פון מויל דער האט עס גענומען פינף מינוט שפעטער, אונז דארפן אנהייבן צו לערנען נקיות און איך האלט אז מ'דארף אריינשטעלן דריי אדער פיר מחנכות אין ר' אהרן'ס מיידל סקול און ר' זלמן לייב'ס מיידל סקול און מ'זאל דארטן געהעריג לערנען מיט די קינדער אבאוט די פעקטס אוו לייף, אבאוט געטינג א פיריעד, וויאזוי מ'האלט זיך זויבער, קלין, און ס'זאל נישט זיין אינפעקשעס דיזיזעס, און דער וואס האט מיך אריינגעקאלט ער זאגט ער איז א רב, זאג איך אים האסט דאך א ברירה, ס'איז דא אַכט און דרײַסיק רבנים, זיי דו די ניין און דרייסיגסטער, א באנדע משוגעים, זיי ווילן נאך נישט לעבן אין ריאליטי, יעצט א אינגערמאן קאלט מיך אן, אז זייט ס'איז געווען די מעשה אין דא אין ניו יארק אז מ'האט געשאסן איינעם, און אין פראנקרייך האט זיך עס צושפילט, גייט ער נישט ארויס שבת, אין די וואכן האט ער א סעלפאון, האט ער א זאך וואס טאמער עס געשעט עפעס קאלט ער נײַן וואן וואן, ער האט מורא ארויס צו גיין שבת, פרעגט ער א שאלה צו ער מעג גיין שבת מיט א סעלפאון, זאג איך אים ר' איד, דאס איז צו פרעגן די גדולי הדור, די אלע וואס זיי פרעסן אונזער פלייש, און זיי זויפן אונזער בלוט אזויפיל יארן און זיי טוען גארנישט פאר סאסייעטי און פאר אידישקייט, די איז טא פרעגט אן די שאלה. זאלן זיי עפעס טוהן פאר זייער געלט, סתם דערלייגערס צו פרעסן יענעמס בלוט, צו גיין צוקריגן חברה? פרעג זיי א שאלה צו מען מעג גיין אום שבת מיט א סעלפאון, איך ווייס הרב חזקאל רוט האט פאר די שומרים מתיר געווען אז זיי מעגן גיין, אבער ער האלט ס'פעלט זיי אויס? עס קען זיין אז מענטשן וואס האבן מורא צו גיין פעלט זיך פונקט אזוי אויס, איך ווייס נישט, איך בין נישט קיין מורה הוראה אין אזאלעכע הייקלע זאכן, אבער מען דארף עס אנהייבן צו פרעגן, ס'איז נישט אזוי אוט אוו די קוועסטשען וואס דו האסט געפרעגט. יעצט ס'דא א רב אין יוראפ ער הייסט. ראביי מנחם מארגולין, ער איז א חבד רב פון ארץ ישראל און ער פירט וואס מען האט געגרינדעט די יוראפיען דזשואיש אסאסיעישן, ער איז דער פראנט ראנער פון די חברה, בקיצור דער האט געבעטן די גאווערמענטס אין יוראפ נאך די מעשה פון פראנקרייך אז אלע אידן זאלן האבן א ספעשל פערמיט אז זיי זאלן קענען גיין מיט גאנס, יעצט. די מידיע האט עס מורא'דיג פארדאמט ווייל זיי ווילן נישט אז מ'זאל מאכן דארטן אזוי ווי אין ארץ ישראל און יעדער זאל האבן זיין אייגענע ביקסן, און די יוראפעישע רבנים זענען ארויס קעגן אים אז ער איז א מיסטער און נישט קיין ראביי, ער איז א ראביי וואס ער רופט זיך ראביי. זיי האבן ארויסגעגעבן א מורא'דיגן מיעסן בריוו קעגן אים, זיי ווילן נישט מאכן אז ס'זאל זיין אזוי ווי אין ארץ ישראל יעדער מוז גיין מיט גאנס, על כל פנים איז. דעיס דארף מען אונז אויכעט וויסן. דער אינגערמאן זאגט ער האט מורא צו גיין, און ער האט געפרעגט אים וואס זאל זיין צו יעדער זאל זיך נישט מאכן א גאן, א לייסענס אויף א גאן. איז וויל איך דיר זאגן. דו זיי נישט קיין מענטש וואס דו נעמסט די לאו אין די האנט, דו האסט געזען ווען מען האט געשאסן אן עפריקען אמעריקען האט יענער געמוזט ריזיינען פון די פאליס פארס אין פערגוסאן, דער דער אפיסער ווילסאן, און דו האסט געזען ס'איז געווען אמאל איינער וואס האט געשאסן איינעם, אין פלארידע וואס ער האט אים אטאקירט און יענער האט זיך געמוזט גט'ן פון זיין ווייב מ'איז אים נאכגעלאפן איבעראל עד כדי כך קוק אהער אין פלארידע קען יעדער גיין מיט א גאן און ס'איז אראפגעפארן א ליבאוויטשער חסיד מ'האט אים דארט געשאסן און ס'איז געווארן א שווייג און אזוי ווי כ'האב גערעדט דערפון אויפן האטליין פארוואס מ'מאכט א שווייג אפשר איז דארט אויך דא אזאלכע לעיזער קעסטן בוים חברה האט מען געזאגט ניין נארד מיאמי ביעטש איז ארומגענומען מיט אפריקען אמעריקענס ס'איז ניינטי פייוו פערסענט שווארצע מיט אפאר אידן. און אז אונז מיר גיין פראסעקיוטען און ווען מ'עט געוואויר ווערן ווער דאס איז, פאר וואטעווער ריזען איט שוד בי, העט מען שיסן נאך אידן ווייל יעדער האט דארט א גאן, און יעדער וועט מוזן האבן א גאן פאר סעלף דעפענס און ס'וועט ווערן א געשיסעריי, האבן זיי געזאגט, ס'איז בעסער אז ס'איז געפאלן איין קרבן ווי ס'זאל פאלן נאך אסאך קרבנות. נו, אז זיי האבן אן ערנסטן לעדזשיטעמעט ריזענינג, דעמאלט זאג איך גארנישט. איז ממילא די זעלבע איז אין ניו יארק, וואס איז טאמער יעדער וועט זיך גיין מיט א גאן וועט זיך לערנען שיסן, עס וועט זיך טוהן א געשיסעכטס, דער גנב שיסט דיך נישט כאטשיג ער האט א גאן ניינטי ניין פערסענט אוו די טיים, ווייל ער ווייסט דו האסט נישט קיין גאן, סאו הי טרייס טו געט אוט די מאני אר וואטעווער, אבער אז דו וועסט אויך האבן א גאן, וועט ער דיך גראד צוריק שיסן, ער וועט נאך ער וועט אנהייבן לכתחילה מיט א געשיסעריי, סאו. צו גיין מיט א טעלעפאן איז איין זאך, אבער צו גיין מיט גאנס, דאס וועט ארויסברענגען א מורא'דיגן כעס. יעצט האט מיך איינער געפרעגט, ער זאגט מיר דו רעדסט אזויפיל פון קוקערס מיט די מ'האט אריינגעלייגט אין די מקווה'ס, דער פיפ ראביי, ער זאגט מיר אז זיין ווייב איז געגאנגען אין איינע פון די קלאודינג סטארס און ס'דאכט זיך איר אז דארט איז אויך דא אזא ווידיאו קעמערע. זאג איך אים הער אויס איך האב שוין פון דעם גערעדט אפאר יאר צוריק ס'איז דא איינער איינהארן וואס מ'האט אויף אים אויך מרנן געווען און ער איז געווען א חזיר און ער האט געטאטשט מיידלעך און ער האט אפגעהארגעט דריי וויזשניצער מיידלעך ווען דער וויזשניצער רב האט געפירט טיש ער האט געמוזט אנטלויפן אויף מאנסי ס'איז אלטע זאכן און איך האב געבעטן ער האט אין די קאנטרי האט ער א דרעסינג א קליידער סטאר פאר פרויען און ער האט דא אין די שטאט האב איך אים געבעטן ליסען יו העוו טו בי קערפול פרעגט ער וויאזוי מ'קען דאס עוואוידן זאג איך דאס איז זייער א שווערע זאך ווייל סוף כל סוף יענער האט ווידיאוס אין די ביזנעס פאר אלע אנדערע זאכן קענסטו נישט זאגן איך וויל דיך טשעקן ווי דו האסט יא ווי דו האסט נישט אבער עס קען געטוהן ווערן נאר ער העט עס ארויסנעמען און מארגן העט ער עס צוריק לייגן ס'איז אזוי קליין ווי א האלבע קנעפל פון א שירט איז זייער שווער די זאכן אבער איך האב געזאגט די בעסטע זאך איז נעם עס אהיים טוה עס אן אינדערהיים און פארטיג. ס'איז זייער שווער, דו האסט צו טון מיט א שטאט מיט מנוולים און יו קענט ביעט דעם אלל. סאו ס'האט זיך שוין געגעבן א ריער, ברוך השם, מ'האט שוין געוואויר געווארן אז דוד שמידל איז א שייגעץ א גארנישט, איך הער זאגן אז דער פעלדזער רב, דאס איז דער טובי' חטא זונטאג מאנטאג, איז אינגאנצן אריין געגאנגען אין סיניל, מ'האט שוין זיין גבאי'ן אוועק געשיקט ווייל ער האט אויסגעזאגט אלעס אז ער איז אין סיניל, אבער על כל פנים מ'האט שוין געשטעלט א נייעם בית דין און מ'איז שוין געגאנגען אויפן שטח און קוקן און מ'זעהט ס'איז אלעס ליגנט וואס זיי האבן פארקויפט. און דארט ווי ס'איז יא דא ביינער האט מען נישט באגראבן, בקיצור ס'איז געווארן פרייליך אין ארץ ישראל, ס'האט זיך אויסגעלערנט, אלטע מענטשן מיט אלטע נעמען האבן געהאט אזויפיל קרעדיט ביים עולם אז זיי האבן געקענט טון וואס זיי האבן געוואלט. שוין, יעצט האמיר ווידער פון וואלה, דאס איז דער גרויסער צייטונג, שרייבט ער אזוי אז היינט, א גרויסע רב אין בני ברק האט מאנס געווען די טאכטער פונעם חזן פונעם בית הכנסת, די רב איז דרײַ און זעכציק, איך האב ענק געזאגט אין ארץ ישראל געט מען נאכנישט ארויס קיין נעמען אונז מוז מען דאס אלץ אליין געוואויר ווערן, ער איז די ראש הקהילה אין די שטאט, דער רב אין בני ברק איז עפעס ארויסגעקומען. אז ער האט זיך זייער גוט באקענט מיט דעם חזן פונעם שול, און ער האט שוין אנגעהויבן צו קענען דאס מיידל אויך, און ער האט זי אויף אסאך וועגן פראבירט אריינצוכאפן, ביז פיינעלי ער האט זי געכאפט. ער האט מזנה געווען מיט איר. ווען די עלטערן פון די מיידל זענען געוואויר געווארן וואס דא גייט פאר, האט ער געזאגט, איך האב פאר דיר א גוטע עצה, כ'וועל חתונה האבן מיט דיין טאכטער, און ממילא וועסטו זיין געהאלפען און איך וועל זיין געהאלפען יא רבותי באהאלטס ווייטער אלעס שא ס'געשעהט נישט. יעצט דעם דאנערשטאג גייט פאר דער משפט אין האלאנד וועגן לעזער בערלאנד, און לעזער בערלאנד בעט א יעדער זאל מתפלל זיין צום אייבערשטן צו די כותל מערבי, דאס איז געהעריג עבודה זרה, דער אייבערשטער זאגט אז זאלסט נישט זינדיגן מיט זנות, און ער האט יא געזינדיגט, לויפט ער ארום איבעראל. און יעדער זאל נאך מתפלל זיין פארן יעצט דער ראדאמישלער רב אין לאנדאן, ער וואוינט אין גאלדערס גרין, איז זייער נישט איז זייער נישט גוט זיין מצב, ער איז נישט געזונט, ער הייסט ר' אלחנן בן מינדל ער זאל האבן א רפואה שלימה, ער זאל זיכער זיין געזונט, פארוואס? ווייל טאמער וועט זיין זון איבערנעמען די שול העט ער אראפ ברענגען דעם גאנצן נאמען און עט אראפ ברענגען גאנץ אידישקייט, שטעל דיר פאר דער בעלזער רב'נס מחותן, דער. פון כפר אתא קומט אויף לאנדן אפאר חדשים צוריק און ער זאגט ווער ס'העט טשעפען מיט מיין שוואגער, מיינע זיידעס וועלן זיך מיט דעם נוקם זיין. ער רעדט ווי א משוגענער. זאגט ער מיין שוואגער איז א אפגעהיטענער מענטש, וואנעט ווייסטו? און ער האט געמיינט ער טוט מיט דעם א חכמה. דערווייל האט זיך אזוי באגראבן ער האט זיך אראפגעברענגט. טיפער פונקט ווי זיין שוואגער, דאס איז שוין געווען דער גרויסער צדיק. יעצט איז געשען א ביטערער אומגליק אין ארץ ישראל, דער וואס האט ארויסגעגעבן די שיינע ספרים דער שלום ארוש האט ארויסגעגעבן די ספרים בגן אמונה און חיזוק מיט די אלע זאכן, איז דער הרב שלום ארוש איז געווען נעבעך אינוואלווד אין א קאר וואס האט געהאט א ביטערן עקסידענט ער מיט זיין משפחה מיט אן אייניקל און דאס אייניקל איז נעבעך אוועק. און ס'נאך דא דארטן אפאר קראנקע. פונעם עקסידענט, דער אייבערשטער זאל זיך שוין מרחם זיין אויף כלל ישראל, איך געדענק איך בין געווען אמאל א צוויי יאר צוריק אין ארץ ישראל און כ'האב געטראפן דארטן זיין דיין, ער איז א איד פון פראנקרייך, אינטערעסאנט, פראנקרייך נאכאמאל, כ'האב אים געבעטן לאז מיך זאגן א דרשה דא ביי די קהילה וואס ס'גייט פאר. האט ער געזאגט ער ווייסט און ער האט מיר דערציילט עטליכע מעשות ביי זיין קהילה אויכעט און מען האט פרובירט עס צו פארשווייגן האב איך אים געזאגט זאלסט געדענקען איין זאך דער אייבישטער העט זיך נוקם זיין אין די אלע וואס זיי לאזן פארגיסן אידיש בלוט בפרט נאך פון קינדער איך האב אים דעמאלטס געווארנט און געווען זייער צובראכן זאגט ער אבער דו קענסט דאך נישט רעדן פאר בחורים און פאר זאג איך ר' איד איך וויל רעדן פאר יונגעלייט נישט פאר בחורים וועסט ארויסשטעלן א צעטל ס'וועלן קומען יונגעלייט מיט פרויען אין די ווייבער שול שוין געזאגט הונדערטער אזאלכע דרשות וואס איז שוין, ער האט נישט געוואלט בשום אופן, ער האט געזאגט ער דארף די קהילה, די קהילה, די קהילה. כ'וויל ענק בעטן יעצט, איך קום גערן אראפ אויף מיינע אייגענע שפעזן, צו זאגן א דרשה ביי די ספרדים, ביי אזא געוואלטיגן כח ווי ארוש'ס קהילה און ארוש'ס בית מדרש, כדי איך זאל קענען דארט צוקומען האב איך מיטגענומען הרב הצדיק ר' שלום יודא גראס און ער האט גערעדט פון זוהר, דאס האבן זיי געוואלט הערן, אבער אפצוהיטן קינדער קיינער נישט געווען אינטערעסירט צו הערן, פארקערט, דער דיין האט מיך מרחק געווען. געווען. עניוועי, דער אייבערשטער זאל שיקן א רפואה שלימה פאר די אלע קראנקע, און די וואס זענען קראנק אין קאפ זאל ער שיקן נאך א גרעסערע רפואה, ווייל די מאכן אן א חורבן. יעצט האב איך געוואלט אביסל צוריק קומען צו דעם אלן דערשוויץ דעם חזיר וואס האט געוואוינט מיט אנדער עידזש גערלס, ס'איז דא אלעגעישאנס און בה באלד וועט עס ארויסקומען. קודם האט ער אלעס קאטעגאריש פארלייקנט, ס'איז נישט אמת, ס'איז נישט געווען, ס'איז גארנישט. יעצט ער האט מורא אז דער מענטש וועם ער האט רעפריזענטעט, ער הייסט מיסטער עפשטיין, ארבעט מיט מיט די גאווערמענט. ווייל לכאורה איז שוין דא ווידיאוס אויך, ווייל דער עפשטיין זייער א רייכער מענטש ער האט ווידיאוס איבעראל, חוץ פון דעם האט ער מסתם געכאפט די אלע ווידיאוס ווי די אלע סעלעבריטיס וואוינען, קודם ער זאל זיי קענען אמאל בלעקמעילן אויב ער דארף, און נאכדעם מ'זאל זיך אינדזשויען ווען זיי זענען נישט דארט, ס'איז אנבעליוועבל וואס דא טוט זיך. עניוועי. עס דא אזוי, קודם איז געווען אויף זעוו ברענער א שאו, דאס איז פארן היימישן עולם, דארטן שרייט ער ס'איז שקר, עפענט זיין פיסק, די זעלבע ווי ער האט געפענט ביי רבי שלמה אהרן, אה ס'איז דא טעיפס און און זענען ליגענערס, שוין, ער האט געשריגן ווי א משוגענער, און כ'לייג עס ארויף, כ'וויל דער עולם זאל עס הערן, דאס וועט עטס הערן אויף קעסטל אַכט און פֿופֿציק. איז די וואך איז דא אזוי, קעסטל זעקס און פֿופֿציק איז דא בנימין יצחק גערעדט פון די הכשרים אז ס'נישט דא קיין כשר פלייש צו באקומען, און אויף זיבן און פֿופֿציק איז דא די נסיעה אלע וואס ווילן פארן מיט מסע המלכות מיט באבוב מ'זאל וואטשן וויאזוי מ'פירט זיך אויף ס'זאל נישט ארויסקומען קיין חילול השם, און יעצט קומט אויף אַכט און פֿופֿציק איז דא ווי ער רעדט זעוו ברענער אויף די שאו ווי ער שרייט נאך ווי א ווילדער משוגענער און אויף נײַן און פֿופֿציק איז דא א ריזיגע הוקאפ ווי די איינע פון די פארטנערס פון די לויערס פון דעם וועם ער האט גערופן אז זיי ווייסן נישט וואס זיי טוען ער האט זיי באליידיגט וואס ער איז פון די טאפ פֿאָרטי לויערס אין די יונייטעד סטעיטס אוו אמעריקע איז איינע פון זיינע פארטנערס. רעדן אויפן רעדיא מיט א טעלעוויזשן און מ'קען זעהן, ווער ס'האט די אינטערנעט קען זעהן דעם גאנצן געשפרעך און ווער נישט לייג איך עס ארויף מ'זאל עס קענען הערן, דארט רעדט ער שוין אינגאנצן אנדערש, ער האלט זיך שוין דאס מויל און ער רעדט שוין, ער שרייט אז די מיידלעך זענען פראסטעטוטס, פרעגט אים יענער צוריק זייער שיין, איך וויל דיך דאך פרעגן, זיי זענען אנדער עידזש גערלס, דו רופסט זיי פראסטעטוטס, דו מיינסט צו זאגן זיי זענען וויקטימס? זאגט ער ניין זיי ווילן פון מיר ארויסשלעפן געלט אזוי ווי א פראסטעטוט. זאגט ער וועיט א מינוט, ס'איז דאך דא מען רעדט דאך און מען זאגט אז ס'איז דא וויטנעסעס, הייבט ער שוין אן צו זאגן אזוי ער האט טאקע געהאט צו טוהן אבער מיט א פרוי וואס איז געווען אויף עידזש, אוי ער האט יא געהאט צו טוהן אויף עידזש, כ'האב דאך געמיינט אז האסט געזאגט דיין ווייב איז מיטגעגאנגען איבעראל און דיין טאכטער און מען האט געזעהן און א פארטנער זיינער פון לאו סקול, און נאכדעם זאגט ער אז ער האט עס געטוהן מיט אנגעטוהנע הויזן. יעצט מוז מען איבערבעטן ברוך מאדכע און יעצט הייבן מיר שוין אן צו פארשטיין וואס דא גייט פאר. ברוך מאדכע האט גערעיפט אלע בחורים איז אזוי, אין די מקווה אין מונקאטש זענען זיי געווען אויסגעטון מיט די הויזן, אבער אין די קארס ווען ער האט זיי געטון זענען זיי געווען אנגעטון מיט די הויזן, ער האט נאר געעפנט זייער זיפער, דענק ווי אלן דערשעוויץ האט געכאפט א מאסאדזש, ער האט זיך געעפנט דעם זיפער. אזוי זאגט ער, לאמיר נניח כדבריו. ס'איז נישט אמת, ס'גייט ארויסקומען יעצט די אלע ווידיאוס, ער זעהט שוין אז ער איז אויף צרות, איך מיין ער איז פינישט, קיינער גלייבט אים נישט, איז האב איך דאס ארויפגעלייגט, איך וויל דער עולם זאל שוין הערן וויאזוי ער האט געטוישט, ער דרייט שוין, ער רופט דאס מיידל א פראסטעטוט, די זעלבע האט מען געטוהן דא, מען האט גערופן די וויקטים פון נחמיה וועבערמאן, אז זי איז גאר א פראסטעטוט און אהרן דער גרויסער בהמה דער מאנראו'ער אהרן שרייט הכזונה יעשה את אחותינו זאגן דו האסט אריינגעזעצט דיין ניס אין די שויס פון זעכצן יאר אלט איז אויך געווען הכזונה צו נישט מיט יונגע מיידלעך קענסטו דאך טוהן וואס דו ווילסט נישט קיין ווינדער דער אייבישטער האט געמאכט פאר זיי דם נידות ביי די צוועלף און געזאגט זענען אסור און זענען איסור כריסות מען זאל מורא האבן פאר זיי אנצורירן זיי. יעצט הער איך גאר א נייע מעשה, הערט א מעשה, זיי האבן געסטראשעט הערצאג אז מ'וועט נישט נוצן זיין וויין נאר אז מען געט אן אייגענעם נאמען האט מען גענומען אהרן מיט א פרייוועט פליגער ער גייט שוין געבן א הכשר אויף וויין אויך, דאס פלייש איז נאך נישט אינדרארדענונג סאיז נאך טרייפה, מען שעכט נאך מאסקאווע דאק מיט אלע אנדערע צרות, און יעצט האט ער שוין א פראבלעם ער וויל שוין געבן וויין אויך א הכשר, ער טאפט זיין טאטן, זיין טאטע האט נישט געקענט, ער איז גרעסער פון זיין טאטן, זיין טאטע האט נישט געקענט געבן אזאלכע אזויפיל הכשרים, און אפטרייפען אין גאנץ אמעריקע און הערצאג זאלסט געדענקען איין זאך אויב די העסט דעם וויין פארקויפען פאר געלט די גאנצע וואס די האסט אזוי מצליח געווען איז ווייל דיין טאטע האט זיך געחלומט רבי יונה דער אלטער אז סנישט דא קיין כשרע וויין און צעלימער רב און ער האט אים געזאגט אז זאלסט גיין מאכען כשרע וויין דאס מאכט אזוי האט ער פארציילט ס'איז גוט ווילאנג די האלסט עס כשר און איך הער זאגען אז צעלים רב האלט שוין ביי ריטייערן אויף ארץ ישראל ער האט זיך געבויעט דארט א שול סאו אהרן גייט ווערן דער בעל מכשיר. וועט מען קענען האבן א מחיה, טרייפענע וויין מיט טרייפענע פלייש, איך האלט ער זאל געבן א הכשר אויף פיש אויך, רבונו של עולם וואס מען פארפירט כלל ישראל און יעדער לאזט זיך, סאו עניוועי צוריק קומען צו אלען דערשוויץ, אלען דערשוויץ שרייט שוין אביסל מיט אן אנדערן טאן, זיין גאנצע סיסטעם איז געווען די גאנצע צייט צו יענעם דיפעימען, אריינגעוואקט צו הרב שלמה אהרן'ס טשעימבער ביים דזשאדזש און ער נעמט זיך שרייען ר' עפשטיין ווער ביסטו, דו באלאנגסט נישט דארט, און דאס אלעס גייען מיר אונז יעצט אהערנעמען. דאס קענט עטס הערן אויף קעסטל פיפטי ניין. יעצט וועט עטס הערן נאך א מורא'דיגע ווידעא. יעצט עטס ווייסטס נישט אז אונז ארבעט מיר טווענטי פאר סיקס? אונז זעמער מסביר פאר די פעדערל גאווערמענט וואס א קאראפשען ס'גייט פאר, האו אנסעיף יעדעס קינד איז, מ'האמער אריינגענומען טאמסן א חיה פון וואלד וואס ער האט דא אפגעטון, און אין אנדערע לאו סיסטעמס אויכעט. בקיצור ס'האלט יעצט דארטן, כ'על ענק זאגן, כ'לייג ארויף א גאנצן דרשה פון א טעלעוויזשן סטעישן וואס ער פילט אונזער ווייטאג, דא וועט איר האבן א טעלעוויזשן בי בי סי אין לאנדן וואס זיי גייען יעצט אריין, אויפצוווייזן ווי קאראפטעט אלע גאווערמענט זענען, זיי האבן צוגעלאזט אז מ'זאל נעמען קינדער, טרעפיקן קינדער, טראגן קינדער, ברענגען קינדער, ס'איז אינוואלווד אין דעם פרעזידענטס מיט די גרעסטע. פירער, און ווער ס'געדענקט אפאר חדשים צוריק דער קעניג איך האב דעם קעניג פון בעלזשעם אז ס'איז געקומען א פרוי, זי האט געזאגט ווען זי איז געווען א קליין מיידל, האט דער קעניג פון בעלזשעם ס'האט מיט איר מזנה געווען און זי האט געבוירן א קינד און דאס איז א קינד פון די מלוכה, און מ'האט גענומען די ען עי און ער האט גראד מודה געווען, מ'האט געטרעפיקט קינדער אזוי ווי דער איז נאו ענד אוו איט, און יעצט גייען זיך צוזאמנעמען די. אלע קעניגרייכן מיט די אלע גרויסע גאווערמענטס, ענגלאנד, אמעריקע, אלע גייען זיך צאם נעמען, די עף בי איי דא איז פארמישט, די סי איי עי טרעפיקינג טשילדרען, די קאנגרעס איז דא פארמישט, אונז גיימיר נישט לאזן אז טאמפסאן עט אונז באגראבן אונזערע קינדער וועלן מיר דאס נישט צולאזן, מ'האמיר שוין לאנג איבערגעלאזט טאמפסאן, טאמפסאן זאל טאנצן מיט משה טעראריסט אבות המוסרים, אונז גיימיר פיל העכער. און אונזערע תעמולות זענען נושא פירות ברוך השם, ס'פארט אזוי גוט מיטן אייבערשטנ'ס הילף, איך זאג ענק, קען זיין מ'וועט נאך אויפפיקן דעם פרעזידענט קלינטאן אויכעט, ווייל ער איז אויך דארטן געשלאפן מיט די גוי'טעס, מיט די אנדערעידזשד, דערשאוויץ איז פינישט, און אונז פייט מיר יעצט אז ס'זאל ארויסגיין די טשיילד סעקשועל אביוז פון דעם געהעריגן קאורט סיסטעם, ס'זאל נישט זיין א זאך וואס מ'וואוט פאר דעם, ס'זאל זיין א ספעשל סיסטעם, וואס דאס זאל האבן צו טון מיט העכערע, מיט די עף בי איי, צו ס'זאל האבן צו טון מיט א ווארלד ווייד באדי פון לאו סיסטעמס, און ברוך השם הערטס אויס דעם רעדיא טוטס הערן וואס דא טוט זיך, ס'גייט אנבעליוועבל, צו שטאט, איטס א סלאו מאווינג וויהיקל, ווען סאטמאר האט זיך געפרייט אז איך שפאר מיך ארויס ווייל זיי האבן מיך געסטראשעט זיי וועלן שיסן, און זיי האבן געשאסן, האב איך דעמאלטס געזאגט קינדערלעך א געווינס פון איין טאג עס איז נישט קיין געווינס. איטס נאט גאנא העפן. סא יעצט וועט עטס זעהן ווי אונז האלטן אבער מען פארט גוט. אין דעם שיעור האב איך ארויף געלייגט אויף קעסטל נאמבער זעכציק. ס'האט עטס אזוי, זעקס און פֿופֿציק, זיבן און פֿופֿציק, אַכט און פֿופֿציק, נײַן און פֿופֿציק, זעכציק. האט עטס פֿינף קעסטלעך די וואך. און די באדעם ליין וואס איך וויל נאכאמאל מסביר זיין. מען זעהט א געוואלדיגע הצלחה אין אלעם וואס מען טוט. אלן דערשאוויץ האט עטס צו זען אויפן קעסטל נײַן און פֿופֿציק ווי ער וויל זאגן אז דאס האט צו טוהן מיט מדינת ישראל, פרא זייעניסט, אנטי זייעניסט, ווייל דא איז דא עפעס איינער א חכם פינטו, וואס דער פינטו האט גע'גנב'עט זיבעצן מיליאן דאלער דא, מ'האט אים געוואלט איינזעצן, ער איז געווען אינוואלווד, ער געסטראשעט פאליס אין ארץ ישראל. און זיין לויער איז געווען אלן דערשאוויץ, האט זיך דאך פאר יעדן אנגענומען דער שייגעץ אלן דערשאוויץ, ווי א זנות האט ער זיך אנגענומען, יעצט וואס האט ער מיט פינטו, דער וואס איז פינטו'ס שותף וואס האט אים געהאלפן דא מאכן די אלע דיעלס, דער האט געהאט אן איליגעל האטעל וואס מ'האט דא אפגעטון זנות מיט אלע שמוץ, דאס איז אלן דערשאוויץ, זנות מיט שמוץ. פאר דעיס גיימער אונז יעצט פייטן, און ברוך השם האמער מצליח געווען, מ'האט מיר געשריבן פון לאנדאן אז זאלסט וויסן, ס'צרות ווי א בארג, די גאווערמענט וויל נישט עקסעפטן וויזשניץ מיט סאטמאר, זייער עדיוקעישן איז נישט גוט, און יעצט נאך מ'דארף לערנען סעקשועל עדיוקעישן אויכעט, און זיי זענען מסכים, מ'שלאגן מיר זיך דאך די גאנצע צייט אויף דעם. און אויף דעם קען מען אונז זאגן די זעלבע נס ווי חנוכה מסרת פינף זאכן גיבורים ביד חלשים, אלן דערשאוויץ, גרויסע לויערס, אגודת ישראל סאקמער, ביד חלשים, אפאר שוואכע מענטשן, ורבים, די מערהייט זענען מענטשן וואס זענען חזירים און וואס בעקן חזירים, אנפארטשענעטלי זיי זענען די מערהייט, ביד מעטים. און טמאים, אַזעלכע ברוך-מותכעס, אַזעלכע אַלן דעשעוויצלעך, אַזעלכע, די אַלע חזירים. בקיצור, ביד טהורים. די קליינע קינדער זענען טהור יבואו טהורים, ווי ס'הייסט יבואו טהורים. און רשעים. און אזעלכע רשעים ביד צדיקים, די קינדערלעך זענען צדיקים, וזדים ביד עוסקי תורתך, אונז האמיר פראבירט צו טוהן דעם רצון פונעם אייבערשטן, און ברוך השם האמיר סייעתא דשמיא, סאו איט היט אין סאטש א היי לעוועל, אז די גרעסטע גאווערמענטס, איר וועט הערן אויפן קעסטל זעכציק, די גרעסטע גאווערנמענטס אין די וועלט, הייבן זיך אן צו כאפן ווי פארמישט מ'איז געווען. מעמבער אוו פארליאמענטס אין לונדון האבן גענומען די יונגע קינדער, מ'האט זיי אנגעשיכור'ט און מ'האט זיי געמאכט מיט זיי זנות און היינט גייען זיי צוריק און זיי באמערקן די אלע פלעצער, מ'האט שוין איינגעזעצט אפאר מענטשן און מ'וויל איינזעצן יעצט אפאר מעמבער אוו פארליאמענטס. דאס אלעס האט מען געמעגט טון? איר האט א פראבלעם מיט די ערווה? ס'דא א וועג! מלך, דער מלך האט אונז אויסגעלערנט, מען האט געקויפט יוסף הצדיק פאר משכב זכור, האט ער אים מסרס געווען. דאס ווערט אנגערופן קעסטערעישן, נעם אפאר נידלס ענד געט איט אוט אוו יור סיסטעם, וועט קיינער נישט מחויב צו ליידן פאר ענק. אה, ס'האט זיך א ריק געטאן, דאנט ווארי, אונז פייט מיר ווייטער.
און איך זאג עט די ענד אוו די דעי, די אלע וואס האבן צוגעהאלפן, און די אלע, די מיסטער טאמסן מיט די אלע חברה ארום און ארום, וואס זענען געווען פארמישט, האבן א פנים ווי שעלדאן סילווער, שעלדאן סילווער איז אויך געגאנגען דאון די טובס, ווייל איך האב געפייט ווי די פיר מיליאן דאלער וואס ער האט באקומען. אזוי האט זיך עס אנגעהויבן. ס'נעמט איין משוגענעם מ'זאל אנדרייען א שטאט און נאכדעם איז ער פיניש. יעצט האט מען געכאפט ער האט מיליאן דאלער קיקבעקס, אויסער דעם וואס ער האט גע'גנב'עט קיקבעקס פון קאמפעניס, וואס ער האט געהאלפן פייטן ער זאל נישט מוזן באצאלן אזויפיל ריעל עסטעיט טעקס. און וואס גלויבט ווער דער דארט א שיטעווע קרי קיקבעק? יא די געימס האבן זיך געענדיגט. זיי האבן אליין נישט געוואוסט ווי ווייט קארופטעט ס'געווען ביי די הייעסט פאליטישאנס, ביי קאנגרעסלייט און ביי מעמבער אוו פארלימענט. און אונז האמער אליין נישט געוואוסט אז אונז האמער דאס קענען עררייכן און מגלה זיין פאר די גאנצע וועלט, און ברוך השם מ'האלט ווי מ'האלט. שוין, יעצט בלייבטס אלע געזונט, האטס א פרייליכן שבת.